בעזרת השם יתברך מסכת סוטה דף ל"ה, מיר הייבן אן דף ל"ד עמוד ב', די לעצטע שורה אונטן, וישובו מתור הארץ, איז אזוי, מיר האבן נעכטן געזען א ברייתא, וואס די ברייתא האט דן געווען לגבי די אריבערגיין די ירדן, און אינמיטן פון די ברייתא דרך אגב, האט די ברייתא געברענגט די ענין פון די אשכול וואס די מרגלים האבן געשלעפט, און די גמרא איז אריינגעגאנגען אין די גאנצע נושא פון די מרגלים, איז אונז האלט מיר דא אינמיטן פון די נושא פון די מרגלים, וואס דאס איז בעצם אינמיטן א ברייתא, פשט, ס'איז נישט קיין חלק פון די ברייתא, באלד וועט מען צוריק גיין צו די ברייתא, אבער יעצט איז די גמרא ווייטער דן אין די ענין פון די מרגלים, איז ברענגט די גמרא, שטייט אין פסוק ביי די מרגלים, וישובו מתור הארץ, אז זיי זענען צוריק געקומען פון שפיאנען אויף ארץ ישראל, וילכו ויבואו, און זענען געקומען אל משה ואל אהרן, יעצט וואס איז די וילכו ויבואו, פארוואס האט נישט געקענט שטיין ויבואו, נאר וואס דען, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, מקיש הליכה לביאה, די תורה איז דא מקיש די הליכה, דאס גיין צו ארץ ישראל, צו די ביאה צו דאס קומען פון ארץ ישראל אז וואס, אז מה ביאה בעצה רעה, אזוי ווי ווען זיי זענען צוריק געקומען, זיי זענען צוריק געקומען מיט א עצה רעה, זיי האבן גערעדט שלעכטס אויף ארץ ישראל, אף הליכה בעצה רעה, די זעלבע זאך ווען זיי זענען ארויס געגאנגען, זענען זיי אויך ארויס געגאנגען מיט שלעכטע כוונות, ברענגט די גמרא ווייטער, שטייט אין פסוק ויספרו לו, ויאמרו באנו וגומר, שטייט דארט אז די מרגלים האבן געזאגט פאר כלל ישראל, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש היא, פשט זיי האבן גערעדט פון די שיינקייט פון ארץ ישראל, וכתיב, און וואס שטייט גראד נאכדעם, אפס כי עז העם, ווי געפערליך דאס איז, ווי געפערליך ארץ ישראל איז, און וואס איז פשט, אנפאנג האבן זיי גערעדט פון די שבח פון ארץ ישראל, און שפעטער פון די גנות, נאר וואס דען, אמר ר' יוחנן משום ר' מאיר, כל לשון הרע שאין בה דבר אמת בתחילתו, אין מתקיים בסופו, יעדע לשון הרע וואס הייבט זיך נישט אן מיט א דבר אמת האט נישט קיין קיום, פארוואס? ווייל נארמאל די מענטשן וואס רעדן לשון הרע זענען סתם אזוי ליגענערס איז מען גלייבט זיי נישט אבער אז מען הייבט אן מיט א דבר אמת האט שפעטער די לשון הרע אויך א קיום, על כל פנים שטייט ווייטער אין פסוק ויהס כלב את העם אל משה אז כלב האט שטיל געמאכט די פאלק, אמר רבה דרש'נט רבה די פסוק שהסיתן בדברים, פשט ער האט זיי פארדרייט מיט ווערטער ווי מען וועט שוין זען, און דאס ליגט אין די ויהס ויהס א ענין פון הסתה ער האט זיי פארדרייט, ער האט זיי געמאכט האבן א טעות, פשט אזוי, פתח יהושע דקא משתעי, יהושע בן נון, האט אנגעהויבן רעדן קעגן די מרגלים, אמרי ליה דין ראש קטיעה ימלל, פשט די פאלק האט געהערט ווי יהושע נעמט זיך אן פאר ארץ ישראל און נעמט זיך אן פאר משה רבינו, האט די פאלק אנגעהויבן חוזק מאכן פון יהושע זיי האבן געזאגט דער ראש קטיעה דעם מיט די אפגעהאקטע קאפ פשט יהושע האט נישט געהאט קיין קינדער, ער האט נאך א דעה אויף ארץ ישראל, און ווי די מפרשים זענען מסביר אז מען האט חוזק געמאכט פון אים פשט, זיינע קינדער וועלן סייווי נישט ירש'ן ארץ ישראל, איז וואס האט ער א דעה דא? און ווי אנדערע מפרשים זאגן אז פארקערט, זיי האבן געמיינט צו זאגן אז אוודאי וויל יהושע אריינגיין ארץ ישראל, ער וויל געהאלפן ווערן מיט קינדער, ער מיינט דאס וועט אים העלפן, איז ער איז א נוגע בדבר, פשט מען האט שטיל געמאכט יהושע אמר, האט כלב געטראכט צו זיך, אי משתעינא, טאמער איך וועל רעדן קעגן די מרגלים, אמרי בי מילתא, איז פון מיר וועט מען אויך חוזק מאכן, מען וועט עפעס זאגן אויף מיר, וחסמין לי, און מען וועט מיך פארשווייגן, און וואס האט ער געטוהן? האט ער זיי פארדרייט. אמר להן, האט כלב געזאגט פאר כלל ישראל, וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם? נאר דאס האט משה רבינו אונז געטוהן? איז סברי בגנותיה קא משתעי, פשט די פאלק האט געהערט ווי יהושע רעדט אזוי, האט מען געמיינט אז יהושע גייט זאגן אנדערע שלעכטע זאכן כאילו וואס משה רבינו האט געטוהן, איז אישתיקו איז יעדער שטיל געווארן. איז ברגע וואס יעדער איז שטיל געווארן, אמר להו, האט יהושע געזאגט פארן פאלק, הוציאנו ממצרים וקרע לנו את הים והאכילנו את המן פשט ער האט אנגעהויבן רעדן פון די שבח פון משה רבינו איז לייגט כלב צו אם יאמר עשו סולמות ועלו לרקיע לא נשמע לו אז משה רבינו וועט אונז הייסן נעמען לייטערס און ארויף גיין אין הימל וועלמיר אים דען נישט פאלגן? אוודאי וועלמיר אים פאלגן ווייל וואס ער הייסט ווערט נתקיים אזוי ווי די אלע אנדערע ניסים וואס איז געשעהן מיט אים און ממילא האט כלב געזאגט עלה נעלה וירשנו אותה, און ווי רש"י זאגט אויפן פסוק עלה נעלה, אז דאס ליגט טאקע מרומז דא, אז אם יאמר לנו עשו סולמות ועלו לרקיע לא נשמע לו, פשט אוודאי דארף מען פאלגן משה רבינו, על כל פנים שטייט דארט ווייטער אין פסוק, אז די מרגלים האבן זיך געטענה'ט, זיי האבן געזאגט ניין, והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל, וגומר שטייט לא נוכל, לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו, זאגט די גמרא, אמר רבי חנינא בר פפא, דבר גדול דברו מרגלים באותה שעה, זיי האבן גערעדט זייער א הארבע זאך, זיי האבן געזאגט כי חזק הוא ממנו, אל תקרי ממנו אלא ממנו, איז רש"י טוישט דא אביסל די גירסא, אבער על כל פנים, ר' חנינא בר פפא דרשנ'ט אז ווען די מרגלים האבן געזאגט כי חזק הוא ממנו, איז ממנו קען האבן צוויי כוונות, ממנו קען מיינען פון אונז, און ממנו קען מיינען פון דעם אדער פון אים, איז זאגט ר' חנינא בר פפא דא האבן זיי געמיינט ממנו פון אים, נישט פון אונז, כביכול אפילו בעל הבית אין יכול להוציא כליו משם פשט ס'גייט ארויף כביכול אויפן רבונו של עולם, אז חס ושלום כאילו די רבונו של עולם אליין קען נישט ארויס נעמען זיינע כלים טאמער וואלט געהאט כלים דארט איינגעשטעלט וואלט ער נישט געקענט ארויס נעמען, פשט כאילו כביכול די רבונו של עולם אליין קען זיך נישט קעגן שטעלן קעגן די שטארקע וואס וואוינען אין ארץ ישראל, איז על כל פנים שטייט דארט ווייטער, די מרגלים האבן געזאגט ארץ אוכלת יושביה היא, אז די לאנד ארץ ישראל איז גורם אז די מענטשן דארט זאלן שטארבן, דרש רבא האט רבא געדרשנט, אמר הקדוש ברוך הוא, די רבונו של עולם כביכול האט געזאגט, אני חשבתיה לטובה, איך האב געטראכט אז ס'וועט ארויסקומען א טובה פון דעם, והם חשבו לרעה, און זיי האבן ארויסגענומען שלעכטס פון דעם פשט אזוי, אני חשבתיה לטובה, די אייבערשטער האט געוואלט ס'זאל ארויסקומען א גוטע זאך אז וואס? אז דכל היכא דמטו מת חשיבא דידהו, ווי די מרגלים זענען אנגעקומען איז עפעס א חשוב'ע מענטש געשטארבן, כי היכי דניטרדו ולא לישאלו אבתרייהו אזוי, ווען די מרגלים זענען אנגעקומען אין א שטאט, איז דער חשוב'ער מענטש פונעם שטאט איז געשטארבן, די גאנצע שטאט איז געווען פארנומען מיט די לוויה, האט מען נישט משים לב געווען אז די מרגלים זענען דארט, סאו די אייבערשטער האט געוואלט ס'זאל ארויסקומען א טובה פון דעם. ואיכא דאמרי, און ס'דא וואס זאגן אז ס'געווען אביסל אנדערש אז איוב נח נפשיה, אז איוב איז דעמאלטס געשטארבן, ואיטרידו כולי עלמא בהספידא, און יעדער איז געווען פארנומען מיטן הספד פון איוב, און ממילא איז מען נישט געווען פארנומען מיט די מרגלים, דאס איז געווען די חשבון פונעם אייבערשטן, אבער הם חשבו לרעה, די מרגלים האבן ארויסגענומען א שלעכטע זאך פון דעם, פארוואס וואס האבן זיי געזאגט ארץ אוכלת יושביה היא, אז כאילו מענטשן שטארבן אין ארץ ישראל, וואס אוודאי דאס איז נישט געווען ריכטיג, נאר דאס אלץ האט די אייבערשטער געפירט כדי מען זאל זיי נישט כאפן, על כל פנים שטייט ווייטער אין פסוק אז די מרגלים האבן געזאגט ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו וגומר, שטייט וכן היינו בעיניהם, פשט די מרגלים האבן געזאגט אז אונז האבן מיר זיך געשפירט כלפי זיי כלפי די הויעכע ווי חגבים ווי היישעריקן, און די זעלבע זאך, אונז זעמער געווען ווי היישעריקן אין זייערע אויגן, זאגט די גמרא אמר רב משרשיא, מרגלים, שקרי הוו, זענען געווען ליגענערס, פארוואס? ווייל בשלמא ונהי בעינינו כחגבים, לחיי, פשט דאס אז זיי זאגן אז זיי האבן זיך געשפירט ווי חגבים ווי היישעריקן כלפי די ריזן, פיין דאס קען מען נאך הערן, אלא וכן היינו בעיניהם, מנא הוו ידעי, דאס אז זיי האבן געזאגט אז אונז זעמער אויך געווען ווי היישעריקן אין זייערע אויגן, ווי האבן זיי געוואוסט וואס זיי זענען געווען אין זייערע אויגן? זיי האבן דאך נישט געקענט וויסן וואס טוט זיך ביי זיי אין קאפ, און מילא זעהן מיר אז די מרגלים זענען געווען ליגענערס. זאגט אבער די גמרא ולא היא, ס'איז נישט קיין ראיה, ווייל כי הוו מברי אבילי תותי ארזי הוו מברי, די אבלים, מען האט דאך געשמועסט אז אסאך פון די כנעניים זענען געשטארבן, איז די אבלים פלעגן עסן די סעודת הבראה, אמאליגע צייטן נאך א לויה האט מען געגעסן א סעודת הבראה, איז פלעגט מען דאס עסן אונטער די טענענביימער, וכי חזינהו, ווען די מרגלים האבן געזעהן אז די ריזן קומען נאנט, זיי קומען נאנט צו די טענענביימער, סלקי יתבי באילני, האבן זיי מורא געהאט זענען זיי ארויף געלאפן אין די ביימער זענען ארויף געלאפן אויף די ביימער שמעי דקאמרי און פון דארט האבן זיי געהערט ווי די ריזן זאגן כי כ קחזינן אינשי דדמי לקמצי באילני אז זיי האבן געזען מענטשן וואס קוקן אויס ווי היישעריקן אין די ביימער איז פשט זיי האבן יא געהערט ווי די ריזן רופן זיי אן היישעריקן און ממילא האבן זיי געקענט זאגן אז אונז זעמיר געווען היישעריקן אין זייערע אויגן על כל פנים שטייט דארט ווייטער אין פסוק ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו, שטייט דארט ווייטער ויבכו העם בלילה ההוא, אז כלל ישראל האט זיך גענומען וויינען, זאגט די גמרא אמר רבה אמר רבי יוחנן, אותו היום ערב תשעה באב היה, פשט דאס איז געווען ערב תשעה באב, מען האט געוויינט די נאכט פון תשעה באב, אמר הקדוש ברוך הוא, האט דער רבונו של עולם כביכול געזאגט, הן בכו בכיה של חנם, ואני אקבע להם בכיה לדורות, זיי האבן געוויינט א בכיה יעצט בחינם, און א שטראף אויף דעם, עלן זיי וויינען א בכיה לדורות, ווייל תשעה באב איז טאקע חרוב געווארן ביידע בתי מקדשות, און כלל ישראל איז אריין אין גלות. על כל פנים, שטייט דארט ווייטער, אז יהושע און כלב האבן פרובירט בארואיגן די פאלק, און זיי האבן געבעטן פון די פאלק זאלן נישט מורד זיין אין באשעפער, איז שטייט דארט ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים, אז כלל ישראל האט געוואלט באשטייניגן יהושע און כלב, וכתיב וואס שטייט גראד נאכדעם, וכבוד השם נראה באוהל מועד, און מילא דרשנט אמר רב חייא בר אבא, דרשנט רב חייא בר אבא, אז דאס וואס שטייט לרגום אותם באבנים גייט אויך ארויף אויף דאס וואס שטייט נאכדעם וכבוד השם, פשט, מלמד שנטלו אבנים וזרקום כלפי מעלה, זיי האבן גענומען שטיינער און עס געווארפן אויף ארויף, כאילו כביכול אויפן רבונו של עולם. זאגט די גמרא, שטייט דארט ווייטער וימותו האנשים מוציאי דבת הארץ רעה במגפה, און ווי רש"י זאגט מ'דרשנט פון דעם שטייט במגפה נישט במגפה, איז במגפה איז משמע אז ס'געווען אזא מאדנע סארט מיתה אמר רבי שמעון בן לקיש שמתו מיתה משונה זענען געשטארבן א מיתה משונה די מרגלים זענען געשטארבן א מיתה משונה מידה כנגד מידה זאגט די גמרא אמר רבי חנינא בר פפא דרש רב שילא איש כפר תמרתא מלמד שנשתרבב לשונם ונפל על טבורם די צונג זייערע איז פארלענגערט געווארן ביז זייער טבור דאס אינמיטן פון די גוף, והיו תולעים יוצאות מלשונם ונכנסות בטבורם, און ווערעם איז ארויס פון זייער צונג אריין אינעם טבור, ומטבורם ונכנסות בלשונם, און פונעם טבור אריין אינעם צונג, פשט זיי האבן געזינדיגט דורך די צונג זענען זיי אויך נענש געווארן דורך די צונג, און אזוי זענען זיי געשטארבן א מיתה משונה, ורב נחמן בר יצחק אמר, באסכרה מתו, זענען געשטארבן מיט די מיתה מיט די מחלה וואס הייסט אסכרה, וואס דאס דערשטיקט א מענטש. על כל פנים, גייט יעצט די גמרא צוריק צו די ברייתא וואס מען האט נעכטן אנגעהויבן, וואס די ברייתא איז דן איבער די מעשה וואס איז געווען דארט ביים ירדן, זאגט די ברייתא, וכיון שעלה האחרון שבישראל מן הירדן, חזרו מים למקומם, אז ברגע די לעצטע איד איז אריבער די ירדן, איז די וואסער צוריק געגאנגען אויפן פלאץ פשט די וואסער האט צוריק אנגעהויבן פליסן, פשט אזוי, די אידן ווען זיי זענען אריבער די ירדן, זענען אריבער פון די מזרח זייט צו די מערב זייט, יעצט אזוי ווי אונז האבן געזען אז קודם זענען די כהנים אריין אינעם ירדן, די ירדן האט זיך געשפאלטן, די כהנים זענען געבליבן אויף איין פלאץ, גאנץ כלל ישראל איז אריבער פון מזרח צו מערב, און די כהנים זענען ארויס פונעם ירדן אויף מזרח זייט די זעלבע פלאץ זענען אריין, פשט, די פאלק איז געווען אויף מערב זייט, און די כהנים זענען צוריק ארויס אויף מזרח זייט זענען געווען קעגן איבער דעם ירדן, שנאמר ווי עס שטייט אין פסוק, די פסוק איז אין יהושע קאפיטל ד' פסוק י ח, ס'איז וויכטיג אנצומערקן אז דאס איז פסוק י ח, באלד עמער זען, איז על כל פנים שטייט דארט אין פסוק ויהי בעלות הכהנים נושאי ארון ברית השם מתוך הירדן אז ווען די כהנים זענען ארויס פונעם ירדן נתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה זיי האבן געלייגט די פיס אויף די טריקעניש וישובו מי הירדן למקומם וילכו כתמול שלשום על כל גדותיו און די וואסער פון די ירדן האט צוריק אנגעהויבן פליסן נמצא קומט אויס ארון ונושאיו וכהנים מצד אחד אז די ארון מיט די כהנים זענען געווען איין זייט פונעם ירדן אויפן מזרח זייט וישראל מצד אחר און כלל ישראל געווען אויפן מערב זייט איז וויאזוי זענען די כהנים מיט די ארון אריבער דעם ירדן זאגט די גמרא זאגט די ברייתא נשא ארון את נושאיו ועבר די ארון האט אויפגעהויבן די כהנים און די ארון האט אריבערגעפירט די כהנים דעם ירדן שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק און דער פסוק איז פסוק י א שטייט אין פסוק ויהי כאשר תם כל העם לעבור ויעבור ארון ה' והכהנים לפני העם, איז משמע אז דער ארון האט אריבער געפירט די כהנים צו די אנדערע זייט ירדן, און נאך ווייטער אויך, פשט, ס'האט אריבער געפירט די כהנים ביז די כהנים זענען געווען אין פראנט פון כלל ישראל די מערסטע מערב פון אלעמען, מער מערב נאך פון כלל ישראל אויך, אין פראנט פון כלל ישראל. יעצט אזוי, רש י שטעלט זיך בעצם אז די סדר פון די פסוקים שטימט דאך נישט, פארוואס? ווייל אז מ'קוקט אריין אין די פסוקים איז משמע אז נישט אזוי איז געווען די מעשה, אז מען קוקט אריין די סדר פון די פסוקים פשטות וואלט א מענטש געקענט זאגן אז קודם שטייט פסוק י א ויעבור ארון ה' והכהנים לפני העם, פשט, די כהנים זענען געשטאנען פארן פאלק, און הערשט נאכדעם שטייט פסוק י ח וואס דארט שטייט ויהי בעלות הכהנים נושאי ארון ברית ה' מתוך הירדן וישובו מי הירדן למקומם, הערשט נאכדעם שטייט אז די וואסער האט צוריק אנגעהויבן פליסן, און מילא פשטות וואלט א מענטש געקענט זאגן אז די כהנים זענען געשטאנען פארן פאלק, און שפעטער זאגט די פסוק דרך אגב אז ווען די כהנים זענען ארויס האט די וואסער צוריק אנגעהויבן פליסן פשט די כהנים זענען אוודאי ארויס אויפן מערב זייט צוזאמען מיט גאנץ כלל ישראל, און זענען געגאנגען שטיין פארן פאלק, און דרך אגב די וואסער האט אנגעהויבן פליסן ווען זיי זענען ארויס, מהיכי תיתי אז די כהנים זענען ארויס אויפן מזרח זייט און די ארון האט זיי אריבער געטראגן דעם ירדן, איז אויף דעם זאגט רש י אז אויף דעם זאגט מען די כלל אין מוקדם ומאוחר בתורה, פשט די סדר פון די פסוקים אין די גאנצע תורה איז נישט געשריבן געווארן כסדרן, והא ראיה זאגט רש י ווייל צווישן פסוק י א און פסוק י ח שטייט קלאר אין פסוק אז יהושע האט געזאגט פאר די כהנים זיי זאלן ארויס גיין פונעם ירדן, יעצט וויאזוי קען דאס זיין טאמער ס'שטייט אין פסוק י א אז ויעבור ארון השם והכהנים לפני העם אז די כהנים זענען געשטאנען פארן פאלק, איז וויאזוי זאגט יהושע פאר זיי שפעטער גייטס ארויס פונעם ירדן זיי זענען דאך שוין ארויס פונעם ירדן? נאר וואס דען מוז מען אוודאי זאגן אז פסוק י א שטייט נישט אויפן ריכטיגן פלאץ, נאר דאס באלאנגט בעצם שפעטער, פשט קודם האט יהושע געהייסן פאר די כהנים זאלן ארויסגיין אויפן מזרח זייט פון ירדן, און נאכדעם האט די וואסער צוריק אנגעהויבן פליסן, און הערשט נאכדעם, ויהי כאשר תם כל העם לעבור ויעבור ארון ה' והכהנים לפני העם, האט די ארון אריבערגעטראגן די כהנים צו די אנדערע זייט צו שטיין פארן פאלק, על כל פנים, אז מען רעדט שוין פון די ארון, און לגבי די כח פון די ארון וואס די ארון קען טראגן די כהנים, ברענגט די ברייתא, ועל דבר זה נענש עוזא, אויף די ענין איז עוזא באשטראפט געווארן, פשט אזוי די ארון איז דאך ארויף קיין ארץ ישראל, און א תקופה שפעטער איז עס געווען אין משכן שילה, כלל ישראל האט ארויסגענומען די ארון פון משכן שילה אויף צו מלחמה האלטן מיט די פלישתים, די פלישתים האבן געפאנגען די ארון, און ס'האט זיי אנגעמאכט גרויסע צרות, אסאך פלישתים זענען געשטארבן, איז די פלישתים האבן צוריק געטראגן די ארון און צוריק געשיקט די ארון צו כלל ישראל, יעצט ווען די ארון איז צוריק אנגעקומען צו כלל ישראל, האט מען געלייגט די ארון אין קרית יערים ביי אבינדב, דארט איז געלעגן א תקופה, שפעטער האט דוד המלך געהייסן אריבערברענגען דעם ארון פון קרית יערים צו ירושלים, יעצט ווען ער האט געהייסן אריבערפירן דעם ארון פון קרית יערים צו ירושלים, האט ער געהייסן מ'זאל עס טראגן אויף א וואגן, וואס די וואגן האט געשלעפט אקסן, און די צוויי זינען פון אבינדב, עוזא מיט אחיו, זיי האבן געפירט די וואגן. איז שטייט דארט אין פסוק שנאמר, ויבואו עד גורן כידון, אז די וואגן איז אנגעקומען צו גורן כידון, וישלח עוזא את ידו לאחוז את הארון, און עוזא האט אנגעכאפט די ארון, ווייל שטייט דארט ווייטער כי שמטו הבקר, די אקסן האבן אנגעהויבן מאכן קונצן, פשט צי די אקסן זענען שוואך געווארן, אדער די וואגן האט זיך פארשאקלט, על כל פנים עוזא האט אנגעכאפט די ארון, איז אמר לו הקדוש ברוך הוא, דער רבונו של עולם האט געזאגט עוזא, נושאיו נשא עצמו לא כל שכן, מה דאך די ארון האט געקענט שלעפן נושאיו, די כהנים האבן נישט געדארפט שלעפן די ארון, די ארון האט געשלעפט די כהנים, איז מיינסט די ארון קען זיך נישט אליין שלעפן? וואס האסטו אנגעכאפט די ארון? איז שטייט דארט ווייטער ויחר אף השם בעוזא ויכהו שם על השל, אז די אייבערשטער האט זיך געבייזערט אויף עוזא, און ויכהו שם, איז ער דארט געשטארבן, שטייט דארט על השל, וואס איז דאס על השל? עס ברענגט די גמרא א מחלוקת ר' יוחנן ור' אלעזר, חד אמר על עסקי שלו, שלו אויף אראמיש איז א ענין פון שוגג, פשט, ער האט פארגעסן די קדושה פון די ארון, ער האט עס אנגעכאפט, און דערפאר איז ער געשטארבן, וחד אמר שעשה צרכיו בפניו, אז ער האט געמאכט זיינע צרכים, ער איז ארויסגעגאנגען אין בית הכסא פארן ארון, ווי די מפרשים זענען מסביר אז אוודאי איז עס נישט געווען ממש פארן ארון, נאר ער האט זיך נישט ער האט זיך נישט אויפגעפירט מיטן ארון ווי עס דארף צו זיין, ער האט זיך נישט גערוקט גענוג אויפן זייט, און ווי רש"י איז מסביר אז דאס ליגט אין די ווארט של, ווייל של איז א לשון פון שלו פון פון א דבר המוטל מלמעלה למטה, דאס איז א ענין פון ארויסגיין אין בית הכסא, על כל פנים, פארדעם איז ער געשטארבן. און שטייט דארט ווייטער וימת שם, עם ארון האלקים אז עוזא איז דארט געשטארבן, אמר רבי יוחנן, דרשנ'ט רבי יוחנן, עוזא בא לעולם הבא, אז ער איז אנגעקומען צום סוף לעולם הבא, פשט ער איז נענש געווארן אויף די וועלט אבער נישט אויף יענע וועלט שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, עם ארון האלקים, וואס עם ארון האלקים איז מרמז אז מה ארון לעולם קיים, אזוי ווי די ארון איז לעולם ועד, פשט, ס'איז נגנז געווארן, אבער די שונאים האבן קיינמאל נישט שולט געווען אויפ'ן ארון, אף עוזא בא לעולם הבא, די זעלבע זאך עוזא איז אנגעקומען צו א פלאץ וואס דאס איז אויף אייביג צו עולם הבא. על כל פנים שטייט ווייטער אין פסוק ויחר לדוד על אשר פרץ השם פרץ בעוזא, און דוד איז ויחר, וועמיר זעהן ויחר מיינט אז ס'האט אים אנגעכאפט א פחד אויף דאס ס'איז געשעהן מיט עוזא, אמר ר' אלעזר שנשתנו פניו כחררה, זיין פנים איז פארשווארצט געווארן, אזוי ווי א חררה אזוי ווי א קיך וואס מען באקט אויף קוילן איז זיין פנים פארשווארצט געווארן פשט דוד האט זיך שטארק מצער געווען אויף דעם וואס די אייבערשטער האט געהארגעט עוזא ווייל דאס איז געשען דורך אים די גאנצע עצה צו טראגן די ארון אויף א וואגן איז דאך געווען זיינס אן עצה און ממילא עס האט אים באנג עס האט אים באנג געטון אויף דעם אז עוזא איז געשטארבן. איי פרעגט די גמרא ווי איז מרומז דאס אין ויחר אז נשתנו פניו כחררה אלא מעתה כל היכא דכתיב ויחר הכי נמי ווי ס'שטייט ויחר מיינט דאס פארשווארצט געווארן פשט, שטייט אסאך מאל אין תורה ויחר אף וואס דאס איז א ענין פון כעס, און ווי קומט דא אריין א ענין פון צער, נאר וואס דען, זאגט די גמרא התם כתיב אף הכא לא כתיב אף ווי שטייט ויחר אף איז עס א ענין פון כעס אבער שטייט ויחר אליין איז עס טאקע אן ענין פון צער, זאגט די גמרא ווייטער דרש רבא, האט רבא גע'דרשנ'ט מפני מה נענש דוד, פשט סוף כל סוף, עוזא איז דאך געשטארבן וועגן דוד המלך, איז דאס געווען א עונש פאר דוד, פארוואס איז ער נענש געווארן, מפני שקרא לדברי תורה זמירות, ווייל ער רופט דברי תורה זמירות ווי שנאמר שטייט אין פסוק אין תהלים זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי ווי רש"י איז מסביר בבית מגורי פשט ווען דוד המלך איז אנטלאפן פון די שונאים איז זמירות היו לי חוקיך די תורה האט אים בארואיגט על כל פנים דאס האט גערופן די תורה זמירות אויף דעם איז ער נענש געווארן אמר לו הקדוש ברוך הוא דער רבונו של עולם כביכול האט געזאגט דברי תורה שכתוב בהן אויף די תורה שטייט התעיף עיניך בו ואיננו אז טאמער מ'איז מעלים עין מ'איז מסיח דעת פון די תורה פאר א רגע פארגעסט מען דאס גראד אזוי הייליג איז די תורה אתה קורא אותן זמירות רופסט עס זמירות אזא לייכטע זאך הריני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותו כ'וועל דיר מכשל'ן אין א זאך אפילו וואס וואס קינדער אין חדר ווייסן דכתיב ווייל שטייט אין פסוק ולבני קהת לא נתן כי עבודת הקודש וגומר שטייט דארט אז משה רבינו האט געגעבן די וואגענעס די עגלות פאר פאר די בני גרשון בני מררי כדי צו טראגן די כלי המשכן, אבער די בני קהת, זיי האבן נישט געקריגן קיין עגלות, פארוואס? ווייל זיי האבן געטראגן די ארון, און די ארון דארף מען אליין שלעפן, די ארון טאר מען נישט שיקן אין א וואגן, ואיהו אתייה בעגלתא, איז געגאנגען דוד, ער האט געמאכט א טעות, ער האט געשיקט א וואגן, און דאס האט טאקע צוגעברענגט אז עוזא איז געשטארבן, פשט ס'האט זיך אלץ אנגעהויבן מיט דעם אז דוד המלך האט גערופן דברי תורה זמירות, על כל פנים, זאגט די גמרא ווייטער, שטייט אויך אויפן ארון אז ווען די ארון איז אנגעקומען נאכדעם וואס די פלישתים האבן עס צוריק געשיקט, איז עס אנגעקומען אין בית שמש, שטייט דארט ויך באנשי בית שמש כי ראו בארון, אז די אייבערשטער האט געשלאגן די מענטשן פון בית שמש ווייל זיי האבן געקוקט אויפן ארון, איז פרעגט די גמרא משום דראו ויך, ווייל זיי האבן געקוקט זענען זיי געשלאגן געווארן, וואס איז דאס ראו? נאר וואס דען ראו מיינט אוודאי נישט זען, נאר ראו איז פשט זיי האבן מזלזל געווען רבי אבהו ורבי אלעזר, חד אמר קוצרין ומשתחווים היו, איין מאן דאמר זאגט אז זיי האבן קוצר געווען און זיך געבוקט פשט זיי האבן ווייטער געארבעט זיי האבן געהאלטן אינמיטן ארבעטן זיי האבן ווייטער געארבעט און בשעת'ן ארבעטן אזוי האט מען זיך געבוקט צום ארון האט מען מכבד געווען די ארון אבער מען האט נישט אויפגעהערט ארבעטן וחד אמר און די אנדערע זאגט מילי נמי אמור פשט זיי האבן אויך ארויסגעזאגט דברי זלזול כלפי דעם ארון אלס וואס? וואס האבן זיי געזאגט? זיי האבן געזאגט מאן אמריך דאימריית ווער האט דיך אויפגערעגט אז דו ביסט אויפגערעגט געווארן? פשט פארוואס האסטו דיך נישט אליין מציל געווען די ארון? די פלשתים האבן דיך געפאנגען פארוואס האסטו דיך נישט אליין ארויסגעזען פון דארט? און מאן אתא עלך דאיפייסת און ווער האט דיך יעצט מפייס געווען? פשט פלוצלינג יעצט קומסטו דא אן? די ארון איז אליין אנגעקומען די וואגן איז אליין געגאנגען צו בית שמש פשט ווער האט דיך מפייס געווען? וואס עפעס פלוצלינג יעצט קומסטו אן? וואס דאס איז געווען דברי זלזול כלפי די ארון זענען זיי נענש געווארן על כל פנים שטייט דארט אויף דער עונש פון די מענטשן פון בית שמש ויך בעם שבעים איש חמשים אלף איש איז לכאורה א סתירה ס'איז געווען שבעים איש אדער חמשים אלף איש ברענגט די גמרא מחלוקת רבי אבהו ורבי אלעזר חד אמר שבעים איש היו וכל אחד ואחד שקול כחמשים אלף איינער זאגט ס'איז געווען זיבעציג מענטשן וואס יעדער מענטש איז געווען שקול ווי פופציג טויזנט וחד אמר חמשים אלף היו ס'איז געווען פופציג טויזנט מענטשן וכל אחד ואחד שקול כשבעים סנהדרין וואס יעדער האט שוקל געווען ווי די שבעים סנהדרין על כל פנים שטייט דארט ווייטער אין פסוק אז נאכדעם וואס דוד המלך האט געזען אז עוזא איז געשטארבן האט ער מורא געהאט צו ברענגען די ארון צו זיך אין שטוב, האט ער געשיקט די ארון צו איינער וואס האט געהייסן עובד אדום, יעצט די ארון איז געווען ביי עובד אדום פאר זעקס חדשים, אזוי איז משמע דא פון רש"י, אין פסוק איז משמע ס'איז נאר געווען דריי חדשים, אבער על כל פנים, אין פסוק שטייט אז ווען די ארון איז געלעגן ביי עובד אדום, איז עובד אדום געבענטשט געווארן מיט כל מיני ברכות ווי רש"י ברענגט אז עובד אדום האט געהאט אכט זינען, און אין פסוק שטייט דארט שפעטער אז ער האט געהאט צוויי און זעכציק יוצאי חלצים און וואס איז די חשבון? ווייל זיין ווייב און זיין אכט שנירן זענען אלע טראגעדיג געווארן, ששה בכרס אחד, זיי האבן אלע געהאט זעקס קינדער אויפאמאל, פשט, צוזאמען איז געווען דארט די משפחה געווארן א משפחה פון צוויי און זעכציק, ער איז שטארק געבענטשט געווארן, איז נאכדעם וואס דוד המלך האט געזען אז ס'האט שורה געווען א ברכה אויף זיין שטוב, האט ער געהייסן עס ברענגען צו זיך אבער דאס מאל נישט מיט א וואגן, נאר די לווים האבן דאס געטראגן אויף זייער אקסל. עס שטייט דארט, ויהי כי צעדו נושאי ארון השם ששה צעדים, ויזבח שור ומריא, אז נאך יעדע זעקס טריט וואס די לווים זענען געגאנגען, האט דוד המלך געשחט'ן א שור, אן אקס, ומריא, א געשטאפטע בהמה. יעצט וכתיב, שטייט אין אן אנדערע פסוק, שבעה פרים ושבעה איילים, אז ער האט געשאכטן שבעה פרים און שבעה איילים, איז לכאורה דא דא א סתירה, נאר וואס דען אמר רב פפא בר שמואל, על כל פסיעה ופסיעה שור ומריא, אויף יעדן טריט האט מען געשאכטן א שור ומריא, און דאס איז פשט אין פסוק ויהי כי צעדו נושאי ארון השם ששה צעדים ויזבח שור ומריא פשט אויף יעדן טריט איז געווען א שור ומריא, חוץ פון דעם על כל שש ושש פסיעות שבעה פרים ושבעה איילים, אויף יעדע זעקס טריט האט מען מקריב געווען זיבן פרים און זיבן איילים. אמר ליה רב חסדא, פרעגט אבער רב חסדא אם כן, מילאת את כל ארץ ישראל במות, אויב אזוי איז געווען האסטו אנגעפילט גאנץ ארץ ישראל מיט במות, מיט מזבחות, פשט טאמער אויף יעדן טריט איז געווען א מזבח קען דען זיין אזא זאך, ס'איז צופיל, אלא אמר רב חסדא, ממילא זאגט רב חסדא על כל שש ושש פסיעות, שור ומריא, אויף יעדע זעקס טריט איז געווען א שור ומריא, און שפעטער על כל ששה סדרים של שש פסיעות, יעדע זעקס מאל וואס מען איז געגאנגען זעקס פסיעות, שבעה פרים ושבעה איילים. על כל פנים זאגט די גמרא ווייטער, ס'שטייט אין דברי הימים אז ווען די ארון איז אנגעקומען צו גורן כידון, דארט איז עוזא געשטארבן. יעצט אין שמואל ווערט די זעלבע פלאץ גערופן גורן נכון, און ממילא זאגט די גמרא כתיב כידון וכתיב נכון, איז וויאזוי הייסט דאס? אמר רבי יוחנן, זאגט רבי יוחנן בתחילה כידון, ולבסוף נכון, פשט אנפאנג איז די ארון געווען א בחינה פון כידון פון א שפיז, עוזא איז געשטארבן, שפעטער איז געווען א בחינה פון נכון, אז ס'האט געבויט די שטוב פון עובד אדום, אזוי ווי מ'האט געשמועסט. רש"י ברענגט אן אנדערע פשט בשם זיין רבי'ן רבי מנחם בר חלבו, אז די גורן כידון די גורן נכון גייט ארויף אויף די מקום המקדש, און דאס ווערט גערופן גורן כידון גורן נכון, רש"י זאגט מ'דארף פארדרייען די גירסא, אז בתחילה נכון ולבסוף כידון פשט, אנפאנג איז די מקום המקדש געווען נכון, די בית המקדש דארט געווען געבויט, און שפעטער כידון, שפעטער איז די בית המקדש חרוב געווארן. על כל פנים גייט יעצט די גמרא צוריק צו די ברייתא וואס איז דן איבער די אריבערגיין דאס ירדן, זאגט די ברייתא, נמצאת אתה אומר שלושה מיני אבנים היו, ס'איז געווען דריי קבוצות פון שטיינער וואס כלל ישראל האט אוועקגעשטעלט, אחד שהקים משה בארץ מואב, איין סעט האט משה רבינו אוועקגעשטעלט אין ארץ מואב, שנאמר אזויווי שטייט אין פסוק בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה, שטייט דארט ווייטער באר את התורה הזאת, יעצט ווי ווייסט מען אז דארט איז געווען שטיינער, ווייל ולהלן הוא אומר, ביי הר גריזים און הר עיבל שטייט וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת און די פסוק פירט אויס באר היטב און מילא מאכט מען א גזירה שווה ואתיא באר באר אז אזוי ווי ביי הר גריזים און הר עיבל איז געווען דארט שטיינער וואס מען האט פארשריבן אויף דעם די גאנצע תורה די זעלבע זאך האט משה רבינו געטוהן אין מואב ווייטער די צווייטע סעט שטיינער ואחד שהקים יהושע בתוך הירדן, וואס יהושע האט געהייסן אוועקשטעלן ביי די פיס פון די כהנים, ווי מען האט נעכטן געזען האט מען אוועקגעשטעלט שטיינער, שנאמר עס שטייט אין פסוק ושתים עשרה אבנים הקים יהושע בתוך הירדן, און שפעטער די דריטע סעט, ואחד שהקים בגלגל, דאס איז די שטיינער וואס מען האט ארויסגענומען פונעם ירדן, און מען האט עס אוועקגעשטעקט שטעלט אין גילגל, דאס איז געווען די שטיינער וואס מען האט געמאכט פון דעם א מזבח, און שפעטער האט מען געשריבן אויף דעם די תורה, שנאמר אזוי שטייט אין פסוק ואת שתים עשרה האבנים האלה אשר לקחו וגומר, שטייט דארט ווייטער לקחו מן הירדן הקים יהושע בגילגל, מען האט עס אוועקגעשטעלט אין גילגל. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מען האט מיר געלערנט אין א ברייתא, כיצד כתבו ישראל את התורה, ווי אזוי האט כלל ישראל געשריבן די תורה אויף די שטיינער, פשט פון איין זייט שטייט אז מען דארף שרייבן די תורה אויף די שטיינער, פון די צווייטע זייט איז אויך געשטאנען, ושדת אותם בשיד אז מ'האט געדארפט קאלעכן די שטיינער, איז אויף וועלכע סדר איז דאס געווען, רבי יהודה אומר, זאגט רבי יהודה על גבי אבנים כתבוה, אז די תורה האט מען געשריבן אויף די אויף די שטיינער אליין פשט פאר מ'האט עס געקאלעכט, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת וגומר, פשט געשריבן האט מען אויף די שטיינער אליין, און נאר נאכדעם ואחר כך סדו אותן בסיד האט מען דאס געקאלעכט, אזוי זאגט רבי יהודה, אמר לו רבי שמעון, האט רבי שמעון אים געזאגט לדבריך, היאך למדו אומות העולם תורה, לויט דיר, וויאזוי האבן די אומות העולם געלערנט די תורה פון די שטיינער, פשט, שטייט דאך ביי די שטיינער אז מען האט געדארפט שרייבן די תורה באר היטב, און ווי מען האט געזען מען האט עס געדארפט שרייבן אויף אלע זיבעציג לשונות פארוואס? כדי די גוים זאלן נישט קענען האבן קיין טענות אז זיי האבן נישט געקענט לערנען קיין תורה, איז האט מען געשריבן אויף אלע שפראכן די תורה, איז זאגט רבי שמעון לויט דיך אז מ'האט געקאלעכט די שטיינער נאכן שרייבן, איז וויאזוי קען מען לערנען פון א שטיין וואס איז געקאלעכט די כתב איז דאך געווען צוגעדעקט און ס'קען נישט זיין אזא זאך אזוי זאגט רבי שמעון אמר לו האט רבי יהודה צוריק געענטפערט בינה יתירה נתן בהם הקדוש ברוך הוא די אייבערשטער האט אריינגעלייגט א בינה יתירה ביי די גוים ושיגרו נוטירין שלהם און זיי האבן געשיקט זייער סופרים וקילפו את הסיד, און זיי האבן אפגעשיילט די קאלעך, והשיאוה, און מען האט גענומען די תורה פשט מען האט איבערגעשריבן די תורה פון די שטיינער, ועל דבר זה נחתם גזר דינם לבאר שחת, און דא טאקע איז נחתם געווארן זייער זייער גזר דין, צו גיהנום אריין, שהיה להם ללמוד ולא למדו, ווייל זיי האבן געדארפט לערנען פונעם תורה און זיי האבן נישט געלערנט. אזוי זאגט רבי יהודה רבי שמעון אומר רבי שמעון קריגט זיך אזוי ווי מ'האט געשמועסט רבי שמעון זאגט ס'קען נישט זיין אזא זאך נאר וואס דען זאגט רבי שמעון על גבי סיד כתבוה אז מ'האט געשריבן די תורה נאכדעם וואס מ'האט עס געקאלעכט אויפן קאלעך לייגט רבי שמעון צו וכתבו להן למטה למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל וגומר פשט מ'האט געשריבן די גאנצע תורה אויף די שטיינער אבער מען האט עס אויסגעשטעלט אויף אזא אופן אז אונטן איז געשטאנען אויף די שטיינער אויף אזא אויף אזא אופן וואס מען זאל עס קענען באמערקן די פסוק למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל פשט פארדעם שטייט אין פסוק כי החרם תחרימם החתי והאמורי הכנעני הפריזי החוי והיבוסי כאשר צוך ה' אלקיך די אייבערשטער הייסט אז מ'זאל מחרים זיין ארץ ישראל פון די שבעה עממין, אבער די פסוק איז מסביר פארוואס, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבותם אשר עשו לאלהיהם וחטאתם לה', פשט די סיבה פארוואס כלל ישראל איז באפוילן געווארן צו הרג'נען די ז' עממין איז געווען כדי מ'זאל זיך נישט אפלערנען פון די ז' עממין, און ממילא היות די תורה געבט א טעם פארוואס מען האט זיי געדארפט הרג'נען הא למדת, קענסטו אליין אפלערנען פון דעם, שאם חוזרים בתשובה מקבלין אותם, פשט אז טאמער איינער פון די ז' עממין וואוינען וואוינען אינדרויסן פון ארץ ישראל, וואס כלל ישראל קען זיך נישט אפלערנען פון זייער מעשים, איז טאמער אזא גוי וויל חוזר בתשובה זיין, וויל מקבל זיין אויף זיך די שבע מצוות בני נח, איז אוודאי איז מען זיי מקבל, פשט מען לאזט זיי אפילו וואוינען אין ארץ ישראל ווי א גר תושב, און ווי רשי איז מסביר אז דאס האט מען נאר געלאזט פאר מענטשן וואס האבן געוואוינט אינדרויסן פון ארץ ישראל, ווייל די אלע וואס האבן געוואוינט אין ארץ ישראל זיי האט מען נישט געקענט געטרויען, ווייל אפילו טאמער זיי וואלטן געוואלט מקבל זיין אויף זיך די שבע די שבע מצות בני נח, איז אויך נאר געווען מפחד ווייל זיי האבן מורא געהאט פון די אידן, און ממילא איז עס גארנישט ווערט געווען, אבער די אלע וואס האבן געוואוינט אינדרויסן פון ארץ ישראל, זיי קענען זיין גרים תושבים זיי קענען אפילו וואוינען אין ארץ ישראל אויך, מען איז מקבל זייער תשובה, און ממילא זאגט רבי שמעון, מען האט עס געשריבן אויף די שטיינער פון אונטן אז די גויים זאלן דאס וויסן, על כל פנים, זאגט די גמרא אמר רבא בר שילא מאי טעמא דרבי שמעון, פארוואס טאקע האלט רבי שמעון אזוי ווי זיין שיטה אז מען האט געשריבן אויפן קאלעך, פון ווי איז זיין ראיה? דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק דער נביא זאגט אין ישעיה והיו עמים משרפות סיד, פשט דא ליגט מרומז על עסקי סיד, פשט די אומות העולם וועלן פארברענט ווערן זאלן געשטראפט ווערן פארוואס על עסקי סיד ווייל זיי האבן נישט געלערנט די תורה פון די קאלעך וואס שטייט אויף די קאלעך עלן זיי נענש ווערן, איז זעהן מיר אז מען האט געשריבן די תורה אויפן קאלעך, איי פרעגט די גמרא ורבי יהודה וואס טוט רבי יהודה מיט די פסוק? זאגט די גמרא רבי יהודה דרשנט כי סיד, אז אזוי ווי סיד מה סיד אין לו תקנה אלא שריפה, אזוי ווי קאלעך קען מען נאר מאכן מיט פייער, אף אותם הכותים אין להם תקנה אלא שריפה, די זעלבע זאך די גוים האבן אויך נישט קיין תקנה נאר מיט שריפה, פשט ווי רשי איז מסביר אז די גוים וועלן פלאקערן אין גיהנום נאר טאמער זיי וועלן ווערן אויס גוים נאר טאמער זיך זיי וועלן זיך מגייר זיין, און ווי די מפרשים זענען מסביר דאס גייט ארויף אויף די ז' עממין וואס האבן געוואוינט אין ארץ ישראל אז פון זיי טאקע האט מען נישט מקבל געווען קיין גרים תושבים, אבער געהעריגע גירות האט מען אוודאי יא מקבל געווען. זאגט די גמרא ווייטער, כמאן אזלא הא דתניא, ווי וועם גייט די קומענדיגע ברייתא, שטייט אין די ברייתא, אויף דעם וואס שטייט אין פסוק ביים יפת תואר, ושבית שביו וואס דאס איז איבעריגע ווערטער, איז דרשנט די ברייתא לרבות כנענים שבחוץ לארץ, שאם חוזרין בתשובה מקבלין אותם, אז א כנעני פשט איינער פון די זיין עממין וואס וואוינען אינדרויסן פון ארץ ישראל, איז מען מקבל זייער תשובה פשט מען לאזט זיי זיין גר תושב פשט ס'איז נישט דא קיין מצוה פון לא תחיה כל נשמה ביי זיי מען מעג זיי לאזן לעבן, ווער איז דער מאן דאמר וואס האלט אזוי? זאגט די גמרא כמאן כר' שמעון, דאס איז ר' שמעון, וואס מען האט דאך געזען אז ר' שמעון האט געזאגט אז מען האט געשריבן אויף די שטיינער אונטן למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות וגומר, פשט מען האט געשריבן די פסוק כדי די גוים זאלן וויסן אז טאמער זיי וועלן זיין גרים תושבים וועט מען זיי מקבל זיין, איז טאקע זעהן מיר אז ר' שמעון איז דער וואס האלט אז איינער פון די זיין עממין וואס וואוינט אינדרויסן פון ארץ ישראל און וויל זיין א גר תושב איז מען אים מקבל.